זאגט די הייליגע גמרא, די היינטיגע דף איז דף י"ז עמוד ב' און ס'הייבט אן דף י"ז עמוד א' אביסל פון אונטן. זאגט די הייליגע גמרא, כי הוו מפטרי רבנן מבי רב חסדא. ואמרי לה מבי רבי שמואל בר נחמני דריי שורות פון אונטן. אמרו ליה הכי מ'האט זיך געווינטשן איינער פארן אנדערן אלופינו מסובלים, זיי האבן גענוצט א פסוק וואס שטייט סוף תהלים, די לשון הפסוק קען מען זען אין די זייט, אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו, די פשוטע פשוטו של מקרא פונעם פסוק רעדט מער א ברכה אויף גשמיות'דיגע זאכן, אלופינו מסובלים מיינט אז אונזערע אקסן זענען גוטע. זיי קענען שלעפן גוטע פעקלעך, אמאל איז געווען א גרויסע חשיבות, א גרויסע מעלה פאר א מענטש, אזוי מען זאגט היינט אויף א קאר, אז ס'האט א גוטע, ס'פארט פולי לאודעד, ס'פארט ארויף, ס'פארט גוט, ס'ציט שנעל ארויף, ס'זיצט גוט אויפן ראוד, אמאל אז מען האט געהאט א קו וואס וואס איז גוט געפארן, איז עס געווען א געוואלדיגע ברכה, און די המשך הפסוק רעדט פון אין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו איז אויך א זאך וואס אונז קען מיר היינט זייער גוט פארשטיין. אז מען ברענגט ארויס די מעלה אז אונז האבן נישט קיין קינדער און קיין סאלדאטן וואס זענען אין מלחמה דאס איז א גרויסע צרה ס'איז דא היינט טויזענטער אידישע קינדער וואס שלאפן נישט ביינאכט ווייל זייערע קינדער זענען אין מיליטער, ס'האט גארנישט מיט ציונות יעצט, ס'האט סתם פשוט מיט צרות ישראל, און די פסוק ברענגט ארויס די מעלה, און די זעלבע זאך אויך אז ס'פ אז צו האבן נישט קיין שבי, צו האבן נישט קיין געפאנגענע, סאו די דאס איז די פשוטו של מקרא, און וויאזוי זיי האבן עס געדרשנ'ט, האבן עס געדרשנ'ט מער אויף ענין וואס גייט ארויף אויף תורה, לאמיר זען, רב ושמואל ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאס איז צוויי סעטס פון אמוראים, רב ושמואל זענען געווען אין בבל, רבי יוחנן ורבי אלעזר זענען געווען אין ארץ ישראל, חד אמר אלופינו בתורה, אלופינו איז א לשון פון. אלוף, אלופי עשיו טרעפט מען עס א לשון פון הערן, אז אונזערע הערן זענען אין תורה, צי ס'מיינט, צי ס'מיינט אז ס'איז א שבח אז אונזערע הערן זענען אין תורה, אדער בנוסח פון תפילה, כ'האב נישט געקענט ארויסקריכן קלאר אין די מפרשים אז מ'איז מתפלל אז אונזערע הערן זאלן זיין תורה'דיגע הערן, און מסובלים במצוות, מסובל איז אלץ א לשון פון פון סבלנות, פון טראגן, פון שלעפן, זאל זיין אנגעלאדנט טעונים, זאל זיין אנגעלאדנט מיט. מצוות, וחד אמר אלופינו בתורה ובמצוות און מסובלים ביסורים אז דאס איז זיכער נישט קיין תפלה אפשר א שבח אז אז אז הגם זיי זענען מסובל במצוות זיי דארפן שלעפן זיי זענען מסובל יסורים זיי דארפן שלעפן יסורים איז דאך זענען זיי אלופים בתורה ובמצוות דרש'נט די גמרא ווייטער די פסוק אין פרץ שלא תהא סיעתנו כסיעתו של דוד ס'זאל נישט זיין אין אונזער סוויטע אין אונזערע פון אונזערע ארומיגע, אזאנס ווי ס'האט זיך געמאכט ביי דוד שיצא ממנו אחיתופל, ס'איז ארויסגעקומען אזא פרשה ווי אחיתופל, די גמרא האט שוין אויבן דערמאנט אז אחיתופל איז געווען א יועץ פאר דוד המלך, למעשה האט ער שפעטער מורד געווען, און ער האט זיך צוגעשטעלט צו די מרידה פון אבשלום, און ער האט אויפגעקומען מיט א עצה וויאזוי מ'זאל הרג'נען דוד המלך, און ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, איז פארציילט די גמרא אז ער האט זיך למעשה אליין גע'הרג'עט, און די גמרא זאגט סנהדרין איז פון די הדיוטות וואס אין להם חלק לעולם הבא. תוס' זאגט וואס הייסט פארוואס הייסט עס וואס פארוואס אין די ווארט פרץ ליגט א רמז אויף אחיתופל שפרץ פרצה במלכות בית דוד ער האט מורד געווען אין מלכות בית דוד דאס איז א פרצה דאס איז די לשון פון פרץ. גייען מיר ווייטער ואין יוצאת זאגט די פסוק שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול שאול האט געהאט שיצא ממנו דואג האדומי, דואג איז געווען דער וואס האט געברענגט אז אז שאול זאל הרג'נען גאנץ נוב, און כ'מיין ער האט עס אליין אויסגעפירט אויב כ'געדענק גוט, און דאס איז אויך נישט געווען אזא אזא גוטע פרשה, איז מען מתפלל אז זאל נישט זיין. אין אונזער סוויטע זאל נישט זיין אזא מעשה ווי דואג, תוס' לייגט צו אז ער איז יצא לתרבות רעה און דאס איז די לשון פון יוצאת, יוצאת מיינט אז ער איז ארויסגעגאנגען פון מחנה, פון די מחנה פון קדושה, און אויף דעם איז מען מתפלל אז עס זאל נישט פאסירן ביי אונז, ואין צווחה, שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע, שיצא ממנו גיחזי, גיחזי האט שוין די גמרא אויבן דערמאנט אז ער איז נישט געווען די חשובסטע גבאי, און תוס' ברענגט דא אז ער איז געווען א מצורע און דאס איז די לשון פון צווחה ווייל אויף א מצורע שטייט טמא טמא יקרא ער דארף שרייען אז ער איז א טמא דאס איז די לשון פון צווחה. ברחובותינו דרש'נט די גמרא שלא יהא לנו בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים איז מפרש אינעם רמ א אז מ'קומט ס'איז דא דא א גירסא אין די זייט כ כישו אזוי ווי אזוי ווי דער אותו האיש, און ס'מיינט, אמאל איז דא איינער וואס גייט אראפ פון וועג, דאס איז איין סארט פראבלעם, נאכדעם איז דא איינער וואס איז מקדיח תבשילו ברבים, שטייט אין די ראשונים, איך מיין די ריטב"א, אז ער דרש'נט דרשות של דופי וואס רייסט ארונטער די גאנצע זאך, און ס'איז א מכשיל את רבים, און איז מען מתפלל ס'זאל זיך נישט מאכן אזא תלמיד, היינט וואלט עס געמיינט איינער וואס עפענט א בלאג און ער נעמט זיך האקן אויף כל הקודש לנו, איז וואס גיי דיין וועג גיי דיין וועג באט פארברען נישט די גאנצע שטאט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. די גמרא גייט דרש'נען א פסוק שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה איז דא די אבירי לב וואס זענען רחוקים מצדקה. די גמרא גייט אן צוויי וועגן ווי אזוי צו דרש'נען. די ערשטע מהלך איז אבירי לב זענען צדיקים וואס שטארקע הערצער. וואס זענען וואס איז די מעשה דא רחוקים מצדקה רב ושמואל ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר די זעלבע סט. פון אמוראים, חד אמר אז כל העולם כולו נזונין בצדקה, די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט בצדקת הקדוש ברוך הוא, והם נזונין בזרוע, און זיי די צדיקים ווערן געשפייזט אין זייער אייגענע זכות, סאו דאס מיינט אז זיי זענען רחוקים מצדקה, זיי דארפן נישט צוקומען צו צדקת.

די לו בקב חרובין אים איז גענוג ממש א קב חרובין מערב שבת לערב שבת איז געווען א גרויסע ארעמאן און דאס מיינט הרחקה מצדקה אז דער צדיק ווערט אפילו נישט געשפייזט אין זיין אייגענע זכות אלדא וואס די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט אין זיין זכות. איינער האט מיר געוויזן די שבת א שטיקל פון ר' נחמן. נחמן זאגט אז פארוואס די אמאליגע צדיקים זענען אלע געווען ארעמע לייט, און די היינטיגע צדיקים, אזוי ווי מ'זעט דא אין די גמרא, און די היינטיגע צדיקים זענען על פי רוב אלע גרויסע עשירים, איז ר' נחמן עס מסביר על פי חסידות אז די גמרא זאגט דאך כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, און די היינטיגע צדיקים זענען גלגולים פון די. פון די פריערדיגע צדיקים, און זענען שוין דעמאלטס דורך די עניות, איז האבן זיי היינט עשירות. עס קען זיין עס האט א עומק, באט אונז מיר גייען ווייטער. זאגט די גמרא ווייטער. ופליגא דרב יהודה אמר רב, יעצט גיימיר האבן א אנדערע דרשה אויף אבירי לב, אז אבירי לב מיינט נישט צדיקים, מאן אבירי לב דאס איז גובאי טפשאי, דאס איז די פאלק פון גובאי. רש"י זאגט דאס זענען די נתינים וואס זענען גרויסע טיפשים. אמר רב יוסף, תדע דלא איגייר גיורא מינייהו, קאז זיי זענען הארטנעקיגע נארישע מענטשן אז ס'איז נאך קיין גר פון זיי נישט ארויסגעגאנגען. אמר רב אשי בני מתא מחסיא די מענטשן פון די שטאט מחסיא אבירי לב נינהו זענען אויך הארטנעקיגע מענטשן דקא חזו יקרא דאורייתא צוויי מאל א יאר ווען רב אשי האט פארגעלערנט אין אלול די די הלכות פון די ימים טובים פון תשרי און אין אדר, שלושים יום קודם החג האט ער פארגעלערנט די הלכות פון פסח, עס איז זיך צוזאם געקומען טויזענטע תלמידים, עס איז געווען א גרויסע כבוד התורה, תוס' לייגט צו מורא'דיגע ווערטער, אז וראיתי בספר העיתים שחיבר הרב רבי יהודה בר ברזילי ששמע שהיה עמוד של אש יורד מן השמים עליהם בכלה דאלול ובכלה דאדר, עס איז ממש געווען א. א גרויסע פייער, ס'איז געווען א מורא'דיגע התגלות אלוקות, א מורא'דיגע יקרא דאורייתא ווי די גמרא רופט עס, לא קמגייר גיורא מינייהו, און דער מענטש ווערט בכלל, די גוים פון די שטאט מחסיא ווערן בכלל נישט בארירט, און ס'האט זיך נאך קיינער פון זיי נישט מגייר געווען. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין די משנה, חתן אם רוצה לקרות האבן געהאט ווען מען קען אריינקוקן א רגע אין די משנה, ס'איז געווען דף ט"ז עמוד ב', האבן מיר געהאט צוויי שיטות, איינס, אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון קורא, הגם די הלכה איז ער האט נישט קיין חיוב, אויב ער וויל קען ער ליינען, רבי שמעון בן גמליאל דינגט זיך און ער זאגט לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול אז אפילו ער וויל זאל ער נישט, למימר זאגט די גמרא דרבי שמעון בן גמליאל חייש ליוהרא, אז רבי שמעון בן גמליאל איז חושש ליוהרא, אז א מענטש זאל זיך נישט פירן מיט קיין גאווה, זאגן איך קען יא, טראץ וואס חכמים זאגן דו קענסט נישט, ורבנן לא חיישי ליוהרא, און די רבנן זענען נישט חייש ליוהרא, פרעגט די גמרא והא איפכא שמעינן להו, כ'קען דיר ברענגען א משנה ווי מען טרעפט פונקט פארקערטע שיטות, אונז האבן געלערנט אין א משנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, אין אזא שטאט ווי מען פירט זיך אז מען ארבעט יא תשעה באב מעג מען, ס'איז א דבר התלוי במנהג, די הלכה איז נישט אסור מעיקר הדין, מען דארף זיך פירן וויאזוי די ציבור פירט זיך. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין זאל מען נישט ארבעטן ווייל אוודאי מען ארבעט נישט קען א מענטש זיין מער מער קאנצענטרירט ארום די אבילות ממילא איז דא א מעלה דערין ובכל מקום תלמידי חכמים בטלין א תלמיד חכם וואס ער פארשטייט די צער פון חורבן בית המקדש ער פארשטייט וויפיל א מענטש דארף זיך מתאבל זיין דערויף איז אוודאי זאל ער נישט איז אוודאי זאל ער נישט גיין ארבעטן אין תשעה באב רבי שמעון גמליאל אומר רבי שמעון גמליאל זאגט לעולם יעשה אז לעולם יעשה כל אדם את עצמו כתלמיד חכם, יעדער איינער זאל זיך פירן ווי א תלמיד חכם, און א מענטש וואס ער קען זאל ער טאקע אויך נישט גיין ארבעטן, איז קשיא דרבנן אדרבנן, קשיא דרבי שמעון בן גמליאל אדרבי שמעון בן גמליאל, די שיטות דא זענען דאך ממש פארקערט, די זעלבע די רבנן וואס זאגן ביי אונז אז א חתן מעג יא ליינען קרישמע, זיי זאגן אז נאר תלמידי חכמים זאלן דארט מבטל זיין, די רבי שמעון בן גמליאל וואס זאגט ביי אונז אז א חתן לא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול ער זאל נישט ליינען קרישמע זאגט דארטן אז יעדער זאל זיך מאכן ווי א תלמיד חכם. איז די גמרא גייט ענטפערן צוויי תירוצים, אמר רבי יוחנן, די ערשטע תירוץ איז מוחלפת השיטה, מ'דארף איבערדרייען די שיטה, איז ווי רש"י אין פסחים איז מסביר אז איך ווייס נישט גענוי וועלכע פון די צוויי משנה'ס דארף מען פליפן, באט איינע פון די צוויי דארף מען איבערדרייען אז ס'זאל שטימען די רבי שמעון גמליאל מיט זיין שיטה און די רבנן מיט זייער שיטה, רב שישא בריה דרב אידי אמר אז ס'האט נישט קיין שייכות, מ'דארף גארנישט טוישן, לעולם לא תחליף, מ'דארף גארנישט טוישן, איך קען דיר עס מסביר זיין אויף א וועג אז די שיטות זאלן דא זיין קאנסיסטענט. דרבנן אדרבנן לא קשיא פארוואס קרישמע פארוואס זאגן די רבנן אז אויב דער חתן וויל מעג ער יא ליינען קרישמע כיוון דכולי עלמא קא קרו ואיהו נמי קא קרי לא מיחזי כיוהרא סך הכל וואס איך געב אים רשות איז צו טוהן וואס יעדער טוט ער איז נישט קיין אוטלייער ער זעט נישט אויס אנדערש ווי די גאנצע בית מדרש איך זאג אז יעדער דאווענט שמונה עשרה און דו הגם ביסט א חתן איך מיין צו זאגן קרישמע און דו הגם ביסט א חתן מעגסטו אויך ליינען קרישמע. איז כיוון דכולי עלמא קא קרו ואיהו נמי קא קרי לא מיחזי כיוהרא, זיי האלטן אז אין עסענס איז נישטא דא קיין יוהרא. הכא אבער דא ביי אונז כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה יעדער ארבעט ואיהו לא קא עביד און ער גייט נישט אריין אין שאפ איז מיחזי כיוהרא זאגן זיי נאר א תלמיד חכם מעג זיך אזוי פירן דרבי שמעון גמליאל אדרבי שמעון גמליאל לא קשיא איז אויך נישט קיין פראבלעם און דארטן התם בכוונה תליא מילתא דארט זאגט ער לא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול ווייל איך ווייס אז דו קענסט נישט יעצט מכוון זיין אז דו זאגסט אז דו קענסט יא איז עס איז עס איז עס א איז עס א יוהרא. איי יעדער איינער ליינט, אבער יעדער איינער וואס ליינט ווייסט אז זיי קענען און דו נישט, ממילא די יוהרא איז יא בולט, הגם אין עקשן טוט ער וואס יעדער טוט. ואנן סהדי דלא מצי לכווני דעתיה, אבל הכא דא וואס מען רעדט ביי אונז, וואס איך זאג אז ער האט א רעכט נישט אריינצוגיין ארבעטן חול המועד און זיך פירן ווי א תלמיד חכם, הכא רואה אומר מלאכה הוא דאין לו איז נישט מוכרח אז ער האלט זיך פאר א תלמיד חכם, סך הכל איז ער נישט געגאנגען ארבעטן, אזוי ווי היינט איינער וואס ארבעט אויף עמעזאן, ער מוז נישט ארבעטן, ער קען זאגן אז ער ארבעט אויף עמעזאן. מלאכה הוא דאין לו, ער האט נישט קיין דזשאב, פוק חזי, פון ווי ווייס איך, כמה בטלני איכא בשוקא, קומסט אין בית מדרש, ס'דא גענוג מענטשן וואס דאווענען מיט די איינס אזייגער מנין, פארוואס וואס זיי האבן נישט קיין דזשאב איז מילא נאכנישט קיין ראיה אז די סיבה פארוואס ער איז נישט אריין ארבעטן איז ווייל ער האלט זיך פאר א תלמיד חכם, עס קען זיין.

איינער וואס איז מתו מוטל לפניו, איז די הלכה איז אז ער איז פטור מקריאת שמע, מן התפילה, מן התפילין מכל מצוות האמורות בתורה. סאו די ערשטע הלכה וואס די משנה רעדט איז די הלכה פון דין אונן, אז א אונן איז פטור פון כל המצוות האמורות בתורה. סאיז וויכטיג צו וויסן אז די דין אונן האט נישט מיט אבילות, נישט פשט ווייל ער איז א אבל, א אבל איז יא מחויב נישט מחויב, סהאט מיט ווי רש י זאגט, דער עולם זאל אריינקוקן אין רש י לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, והויא דומיא דחתן דפטור משום טירדא דמצוה. ס'איז די זעלבע פטור פון א חתן, א חתן איז פטור מטירדא דמצוה, אין אנדערע ווערטער ס'איז די פטור פון העוסק במצוה פטור מן המצוה, באט ס'גייט אסאך טיפער ווי עוסק במצוה, ווייל העוסק במצוה איז אלץ פשט אז כ'בין פאקטיש פארנומען, מיינע הענט זענען פול, כ'בין פאקטיש פארנומען מיט א מצוה, יא, כ'גיי אין וועג, איך האלט אינמיטן א פעולה פון א מצוה, ביי א חתן האב איך דאך געגעבן דעם היתר אפילו די חתן איז אין זאל, ער טוט גארנישט, יא. איז חזל זאגן אז זיין קאפ איז טרוד בטירדא דמצוה און ער איז פטור פון קריאת שמע, די זעלבע זאך לגבי א דין אונן, ווייל א מענטש איז אן אונן אפילו ער איז נישט יעצט פאקטיש עוסק בקבורתו של מת, אבער אין קאפ האט ער יעצט די דאגה, ער איז טרוד במחשבת קבורתו, און האט די תורה אים געגעבן א רעכט אז ער איז פטור מכל המצוות האמורות בתורה, גייט אויך אריין בגדר פון עוסק במצוה פטור מן המצוה, דאס איז די ערשטע הלכה. פון אונזער משנה. סאו די ערשטע הלכה רעדט מען פון די זיין קרובים וואס האבן א דין אנינות, זענען זיי פטור פון כל המצוות האמורות בתורה, פארוואס? ווייל ער איז א עוסק במצוה, און ס'איז נאך די שארפערע סארט עוסק במצוה אז אפילו ס'איז נאר טירדא דמצוה, אזוי ווי א חתן איז ער אויך פטור. יעצט גיימער צו די נעקסטע הלכה, די נעקסטע הלכה רעדט שוין נישט פון קיין זיין קרובים, ס'רעדט שוין נישט פון קיין אנינות, ס'רעדט פון מענטשן וואס זענען זיך פשוט צוזאמגעקומען צו א לוויה, אדער זיי זענען פארט פון די חברה קדישא, זיי זענען פאקטיש עוסק במצוה, און די פטור גייט זיין אזוי ווי א אלגעמיינע דין פון די עוסק במצוה פטור מן המצוה, די נושאי המיטה וואס שלעפן די בעט וחילופיהן וחילופי חילופיהן, די סדר איז געווען אז מען פלעגט זיך טוישן רש י זאגט הכל חפצים לעשות ס'איז א מצוה מען זעט נאך היינט מענטשן שטופן זיך יעדער וויל כאפן דעם ארון ס'איז געווען אן ענין אז יעדער איינער האט געוואלט האבן א חלק אין די מצוה מילא וחילופיהן די אלע וואס האבן זיך געטוישט זענען אויך געווען פארט זענען אויך אריינגעפאלן אין די קאטעגאריע פון עוסק במצוה איז צוטיילט עס די משנה את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה אונז מיר לערנען ווי רש"י אז ס'איז דא וואס גייען באקומען די מיטה דאס מיינט את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה מיינט די וואס האבן שוין געטראגן די מיטה נאר זיי זיי בלייבן דא זיי וואקן נאך דעם ארון אלס כבוד המת אז ס'זאל זיין א גרויסע לוויה את שלפני המיטה צורך בהן ס'איז דא א צורך אז זיי זאלן פאקטיש איבערנעמען די ארון איז פטורים זענען זיי פטור פון מצוות קרישמע ואת שלאחר המיטה. דער וואס האט שוין געטראגן די ארון, נאר וואס דען, יעצט וואקט ער סתם נאך כדי צו זיין אלס כבוד המת, צו זיין א חלק פון די לוויה, הגם ס'איז צורך בהן, די משנה קומט נישט מזלזל זיין דערין, אוודאי איז עס א גרויסע מצוה, נאר ס'איז חייבין, די דאורייתא'דיגע חיובים פון תפילין און קרישמע איז ער מחיוב צו טון, אבער ואלו ואלו פטורים מן התפילה, סיי דער וואס איז לפני המיטה סיי דער וואס איז לאחר המיטה, איז פטור פון פון תפילה. רש"י זאגט אז די חילוק צווישן תפילה און קרישמע און תפילין איז ווייל תפילה איז א דאורייתא און ווייל די אלע ווייל תפילה איז נישט קיין דאורייתא אנדערע ווערטער דלאו דאורייתא היא ממילא איז עס לאו דאורייתא האב איך נישט אזוי מחמיר געווען. רש"י ברענגט נאך א פשט אז ורבותינו פירשו בשם זיינע רעבעס אז תפילה איז א זאך וואס האט מער צייט ממילא איז פטור יעצט ווייל ער האט שפעטער געקענט דאווענען. רש"י איז נישט צופרידען פון די פשט און ער זאגט. אז און ער זאגט אז דאס איז נישט די לשון פון פטור, ווען איך זאג אלו ואלו פטורים מן התפילה מיינט אז עס איז בכלל נישט דא קיין חיוב, נישט אז איך קען עס פאוסטפאונען פאר שפעטער. אנדערע ראשונים מאכן אנדערע חילוקים אז תפילה דארף מען בעי כוונה פארט, אונז האבן שוין אויבן געהאט אזעלכע חילוקים לגבי אויפן בוים אראפ פון בוים איז א קרישמע איז די כוונה איז די פירוש המילות תפילה, ס'איז בעי עמידה, א מענטש דארף שטיין אויף איין פלאץ, ס'איז לענגער, ס'איז די גאנצע ערשטע ברכה, ס'איז די כוונה איז א שטערקערע כוונה, ממילא פאר דעם אליין איז אלו ואלו פטורים מן התפילה, אז חזל האבן פארשטאנען אז ס'איז נישט יעצט די צייט ווען דער מענטש קען דאווענען כראוי וכהוגן, מה שאין כן קרישמע וואס איז איין פסוק איז געגאנגען ווייטער. קברו את המת האלט מען ביי די דריטע הלכה אין די משנה, יעצט איז מען נישט שוין נישט קיין עוסק במצוה. ווייל דער מת איז שוין אין דער ערד, ס'איז שוין נישט דא קיין התעסקות במת, אבער יעצט טוישט זיך די מצוה, יעצט גייט הייבט מען אן אריינגיין אין מצוות ניחום אבלים, און מצוות ניחום אבלים דרש'נט די גמרא, לויט אסאך ראשונים, אז ס'איז א דאורייתא, והודעת להם את הדרך, ס'גייט אריין אין די גדרים פון פון מצוות גמילות חסדים. און איינער וואס איז א עוסק במצוות ניחום אבלים איז פטור פון אנדערע מצוות און דאס גייט יעצט זיין די שמועס. קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו אויב קען ער אריינכאפן קרישמע פאר ער שטעלט זיך אין די שורה זאל ער ליינען קרישמע ווייל ער איז נישט יעצט קיין עוסק במצוה ער האט צייט ואם לאו אויב קען נישט ער דארף לויפן אין שורה שורה איז וויכטיג פארוואס ווייל ס'איז די מצוה פון ניחום אבלים און די מצוה פון ניחום אבלים איז איז גמילות חסדים ואם לאו לא יתחילו זאל נישט אנהייבן קרישמע אזוי לערנט מען בפשטות ס'איז דא אנדערע מהלכים אין די ראשונים באט ס'איז נישט פאר יעצט העומדים בשורה סאו יעצט אבער ווען דער מענטש שטייט שוין אין שורה יא לאמיר זאגן אז ער האט נישט געהאט קיין צייט צו ליינען קרישמע ביז ער שטעלט זיך אין שורה, אזוי ווי די משנה האט יעצט געזאגט, האט ער נאכנישט מקיים געווען מצוות קרישמע, ער שטייט יעצט אין שורה, סאו ער איז שוין אויף א, ער איז שוין אין זיין פאזישאן, דא גייט זיך עס טיילן, אז הפנימים פטורים, די וואס זענען אינעווענדיג פון די שורה, פשט איז ער גייט קאנווערסן מיטן אבל, ער גייט אים זאגן דארטן דברי תנחומין, ער איז פטור, והחיצונים, דער וואס שטייט אינדרויסן, ער איז סתם דארט פאר די מצב, אז דער אבל זאל זען אז אסאך מענטשן זענען אים געקומען מנחם אבל זיין, ער דארף נישט רעדן מיטן אבל אליין, ער קען טון ביידע, ער קען בלייבן שטיין דארטן און ארויסהעלפן אז עס זאל זיין אן עולם, און גלייכצייטיג קען ער ליינען קרישמע. ביז דא איז די משנה, די איינגערינגעלטע וועמיר אויסלאזן ווייל ס'ווערט געברענגט שפעטער. זאגט די הייליגע גמרא, ווי ס'איז משמע פון די ערשטע פיר ווערטער פון די משנה, איז מי שמתו מוטל לפניו. מוטל לפניו וויל די גמרא לערנען אז ס'מיינט, ליטערלי אז ער, די מת איז ממש אין פראנט פון מיר, ושאינו מוטל לפניו, אז די מת איז נישט אין פראנט פון מיר איז לא, דעמאלטס איז נישט דא די אלע פטורים אז ער איז פטור מכל המצוות שבתורה ורמינהי איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אזוי מי שמתו מוטל לפניו, איינער וואס האט א מת פארנט פון זיך איז אוכל בבית אחר, זאל ער נישט עסן אין יענע הויז, ער זאל גיין עסן אין אן אנדערע. אנטשולדיגט, זי זאל נישט גיין, ער זאל גיין עסן א אנדערע צימער. אוכל בבית אחר מיינט א אנדערע צימער. רש"י זאגט אז די הלכה איז א הלכה פון לועג לרש. ס'איז נישט קיין שיינע זאך אריינצוקייען אין פנים פון א מת, ס'איז ביסט מזלזל בכבוד המת, ווייל ער, דאס איז נישט קיין זאך וואס ער קען טון. דאס איז די, יא, דאס איז די ערשטע הלכה. ואם אין לו בית אחר, ער האט נישט קיין צווייטע צימער, ער וואוינט אין א וואן בעדרום אפארטמענט, איז אוכל בבית חברו, זאל ער גיין זאל ער אריבערגיין צום שכן, זאל גיין דארט עסן. ואם אין לו בית חברו, ער וואוינט אין א גוי'אישע שטאט, האט נישט צו וועם צו גיין, עושה מחיצה, זאל ער מאכן א מחיצה של סדן, סיי וועלכע מחיצה וואס קען מפסיק זיין, ואוכל, ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פניו ואוכל, זאל ער זיך אויסדרייען און בדיעבד העלפט עס אויך פאר לועג לרש, אז כ'האב שוין נישט אריינגעגעסן אין פנים פונעם מת. ביז דא האבן מיר גערעדט פון די דינים פון לועג לרש, יעצט טוישט זיך די הלכות אין די ברייתא, ואינו מיסב ואוכל, דיין אכילה, פארשטייט זיך מען רעדט דא דיין היתר'דיגע סארט אכילה, צי בבית אחר, צי ווען ס'איז מחזיר פניו ואוכל, איז ואינו מיסב ואוכל, ס'איז דאך מתו מוטל לפניו, יא דו ביסט דאך יעצט אין א סטעידזש וואס דו דארפסט מכבד זיין די מת, עסן דארפסטו, באט קיין הסיבה ווי רש"י זאגט, כדרך המסובין בחשיבות על צידו השמאלית ובמיטה ווי א באקוועמע מחותן דאס זאלסטו נישט טון, ואין אוכל בשר ואין שותה יין, הגם א אבל איז מותר בבשר ויין, יא, נאר דא מצד דיין ס'פאדערט זיך דיין התעסקות בקבורת המת, האט מען נישט געוואלט זאלסט נמשך ווערן אחר תענוג, ווייל אפילו איך בין דיר מתיר א היתר'דיגע סעודה און אפילו איך האב נישט קיין לועג לרש'דיגע פראבלעם, איז נאך אלץ די הלכה אז דו זאלסט נישט, ואין אוכל בשר ואין שותה יין, ואינו מברך, איז רש י לערנט, דאס איז א מחלוקת רש י און תוס', רש י ואינו מברך מיינט האט נישט קיין חיוב צו מאכן א ברכה, ואינו מזמן מיינט האט נישט קיין חיוב אין זימון, ואין מברכין עליו מיינט האט נישט קיין חיוב צו שאפן א מענטש זאל מאכן פאר אים המוציא אויב קען נישט אליין מאכן די ברכה, ואין מזמנין עליו איז מ'קען אים נישט מצרף זיין, אין מזמנין עם שלושה לזימון דא ווייס איך נישט קלאר אין רש י צו ס'איז ממש אז מ'קען נישט אדער אדער מ'זאל נישט תוס' לערנט אז אז איינמאל ער דארף נישט מאכן ברכה טאר ער שוין נישט מאכן קיין ברכה על כל פנים ער פטור מקריאת שמע מתפילה מן התפילין מכל המצוות האמורות בתורה די זעלבע הלכה וואס ס'איז געשטאנען די זעלבע הלכות וואס איז געשטאנען אין אונזער משנה אז א מענטש וואס איז מתו מוטל לפניו ער איז אן אונן, ווי אונז האמיר עס גערופן איז פטור מכל המצות האמורות בתורה. זאגט די ברייתא ווייטער בשבת, שבת קען ער דאך נישט מתעסק זיין בקבורתו של מת, איז נישט דא קיין טרדה דמצוה, עס איז נישט דא קיין טרדה דמצוה, ווערט ער צוריק מחויב בכל המצות האמורות בתורה, בשבת מיסב קען ער עסן געהעריג. יא דאס האט לכאורה מיט א ווייל, יא. איך האב נישט אזוי גוט געזאגט, לאמיר זען אזוי, ובשבת מיסב ואוכל קען ער עסן געהעריג, מיסב ואוכל בשר ושותה יין, אזוי ווי אונז האבן געזאגט אז די פראבלעם פארוואס איך לאז אים נישט עסן וויין אדער אדער דאס ווייל איך וויל נישט ער זאל נמשך ווערן, ומברך ומזמן, דא קומט אריין די תורה וואס איך האב יעצט געזאגט אז ער איז מחויב מיט אלע מצוות, ומברך ומזמן, ומברכין עליו. ומזמנין עליו וחייב בכל המצוות האמורות בתורה. אונז זעמיר נאכנישט פערטיג מיט אונזער קשיא, באט אונז גיימיר ווייטער מיט די ברייתא, רבי שמעון גמליאל אומר, אז מ'רעדט פון שבת מתוך שנתחייב באלו, ווייל איך בין מחוייב מיט אלע מצוות האמורות בתורה נתחייב בכולן, ווערט ער מחויב מיט אלעס, וואס קומט ער מוסיף זיין? ואמר ר' יוחנן מאי בינייהו, וואס קומט ער מוסיף זיין? די תירוץ איז, תשמיש המיטה, איכא בינייהו אז רבי שמעון גמליאל ווי רשי זאגט לרבי שמעון חייב אבל בעונה בשבת און בפשטות תנא קמא לערנט אז א אבל איז נישט מחויב און אז נישט מחויב זאגט תוס' איז גייט ער נישט מעגן קתני מיהת, די גמרא קומט יעצט צו צו די קשיא, קתני מיהת וואס האבן מיר על כל פנים געלערנט אין אונזער ברייתא, די צוגעברענגטע ברייתא, אז פטור מקריאת שמע ומן התפילה, ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. און ווי די גמרא פארשטייט יעצט גייט עס ארויף אפילו אויף אוכל בבית אחר. יא, איך זאג דיר, דו גיי ארויס עס ערגעץ אנדערש, און דארטן זאג איך דיר אלע הלכות אז ער איז פטור, אז ער איז פטור מכל המצוות האמורות בתורה, אין מברכין, אין מזמנין, וכו' וכו' וכו'. זע איך דאך אז אפילו ווען ס'איז נישט מתו מוטל לפניו ממש אין זיין פנים אריין, נאר וואס דען, ס'איז מתו מוטל לפניו אין קאפ, אז ער דארף זיך מתעסק זיין בקבורתו איז ער פטור. אמר רב פפא, תרגמה, פארטייטש עס, אמחזיר פניו ואוכל, אז מ'גייט עס טאקע צעטיילן. אויב ס'איז מתו מוטל לפניו ממש, אין אנדערע ווערטער ער איז א אוכל, ער איז א ער איז א מחזיר פניו ואוכל, אבער ער איז אין צימער פונעם מת, דעמאלטס איז טאקע די הלכה אז פטור מכל המצוות האמורות בתורה. אויב איז ער בבית אחר, א חידוש פון רב פפא, אינטערעסאנטע שיטה. אויב איז ער בבית אחר דארט איז נישט דא די הלכה, רב אשי אמר, רב אשי זאגט וויאזוי עס איז זעלבסט פארשטענדליך פאר אונז, אז כיוון שמוטל עליו לקוברו, אז אין קאפ איז עס לפניו, לפניו מוז נישט מיינען אין זיין נאז, ס'מיינט אז ס'איז מוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי, הייסט עס אזוי ווי פאר אים, עס איז נישטא קיין שום חילוק צו עס איז בבית אחר, צו די מת איז, די מת קען זיין אין די מארג, די מת קען זיין אין די יראים טשאפעל, אויב ס'איז מוטל עליו לקוברו גייט ער ווייטער האבן אלע פטורים, שנאמר,

פטור פון כל המצוות האמורות בתורה און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.